דעיוו שרייט א גאנצן טאג בייז ביז צום הייזעריק ווערן, סליווס, קאלער, פראנט, בעק און נאך אזעלכע ענליכע ווערטער, ער שרייט אריבער די מאשינען און באלד טוען זיך די מאשינען א יאג און פארטויבן זיין געשריי, דעיוו כאפט זיך אן ביי זיין קאפ מיט ביידע הענט ווי ער וואלט זיך צוגעהאלטן אז ער זאל נישט משוגע ווערן, און באלד וואקסט ער אויס לעבן דעם איינטונקער רב אייזיק'ן און שרייט אויף אים, און רב אייזיק שטייט אן איינגעבויגענער און ווייסט נישט וואס צו טון, ביז וואנען דעיוו גיט אויף אים נאכאמאל א געשריי און ר' אייזיק קומט צו זיך און הייבט אן איינצוטונקען די מאנזשעטן פון א העמד אין דעם צעבער מיט קראכמאל. ר' אייזיק! שרייט דעיוו, ר' אייזיק גיב זיך א ווארף! מען ווארט אויף די העמדער און מען דארף זיי נאך היינט אוועקשיקן! און באלד וואקסט ער אויס ביי די פרעסערס.

צו וואס באדארף ער שרייען ווען זיין קוק איז בעסער ווי שרייען? די ארבעט ברענט און גייט ווי אין א חלום אזוי גיך פון די צושניידער צו די מאשין שטעפערס, ביי די מאשין שטעפערס ווערט זי צעטיילט, איינער שטעפט אן ארבל, א צווייטער דעם פראנט, א דריטער דעם הינטן, א פערטער דעם קאלנער, און א פינפטער שטעפט אויס די לעפלעך, און א זעקסטער נייט אן די קנעפלעך. מען זעט גארנישט ווי עס ווערט געטאן אזוי גיך ווערט די ארבעט געטאן עס בלאנקען נאר פארן אויג די לויפענדיגע שפרינגענדיגע פעדים וועלכע ציען זיך פון דעם טאנצענדיגן קלעצל ביז צו דער נאדל און אין דער לופטן פליט ארום א ווייסע זאך און עס הענגען נאך און באמבלען זיך און קלעפן זיך צו איטלעכן העמד שטיקלעך בוימוואל.

און אפשר זענען זיי בייז פאר עפעס אנדערש, ווער ווייסט זייערע הערצער, אבער ווען עס קומט צו דער ארבעט, דאס הייסט ווען זיי טוען א נעם דאס ארעמע העמד, ביים העמד הענגען נאך פון אלע זייטן שטיקלעך בוימוואל און עס זעט אויס האלב טויט אדער אינגאנצן טויט, ווארום ר' אייזיק מיט זיין איינטונקען דערגייט דעם דאזיקן העמד די יארן. ער צעקנעטשט עס אזוי און דרייט עס אזוי צונויף, אז עס איז שוין באלד נישט צו דערקענען צי עס איז א העמד צי עס איז א שטיק שמאטע. אבער די פרעסער זאלן לעבן, טוען א נעם דאס העמד, און קודם כל טוען זיי מיט דעם העמד א טרייסל אין דער לופט. דערנאך לייגט מען דאס העמד אוועק אויף דעם טיש, און מיט דעם פרעסל א פיר אין דער לענג און עס ווערט א גלאטער וועג. אַ פֿיר אַהין און אַ פֿיר אַהער. די לייוונט גיט זיך אונטער און ווערט ווייך, אַזוי ווי נאָר וואָס פֿון דער מילך אַרויסגענומען, און אַז די מאַנשעטן ווערן פֿאַרהאַרטעוועט, און נאָך דעם אויך דער קאָלנער, און דער פּרעסער טוט אַ נעם און טוט מיט דעם אַ טרייסל אין דער לופֿט, און דעיוו גיט עס אַ כאַפּ און באַטראַכט עס פֿון אַלע זייטן, איז דאָס שוין אַ לעבעדיק העמד. די ארבל ווארפן זיך מיט זייערע הארטע מאנזשעטן אהין און אהער און עס האט שוין זיין אייגענע פארב, מען זעט שוין וואס פאר א קאליר עס פארמאגט, און אזא א לעבעדיג און א שמעקעדיג גייט עס אוועק צום מאניסן אדער צו זיין שכן דעם רויטן. דא שלעפט מען ארויס די איבעריגע שטיקלעך פאדעם פון דעם העמד און מען לייגט עס צונויף פארפאקט. פארפאקט לעולם ועד, טראכט מאניס, און דער טאג גייט אוועק און ער האט נישט געשמועסט מיט דעם באלעבאס. גייען דא זינדיגע מענטשן. יענעם אוונט איז מאניס געגאנגען אהיים פון דער פאבריק ווי נישט קיין דאגעוועזענער. זיינע פיס פילט ער טראגן אים שווער. ער איז מיד. אפשר דאס ערשטע מאל זינט ער איז אין אמעריקע אז ער פילט זיך אזוי מיד. אמת, ער וויל זיך ניט אונטערגעבן אַז ער איז מיד, אמת, ער וויל זיך נישט אונטערגעבן אַז ער איז מיד פֿון דער אַרבעט, וואָרעם עס איז אפשר דאָ אַ גרעסערע און שווערערע זאַך וואָס לייגט זיך אויף זיין געמיט ווי דער טאָג־אַרבעט, מיט וואָס קומט ער אַהיים היינט אָוונט? אין דרויסן איז וואַרעם, טראפן שווייס זעצן ארויס ביי אים אויף זיין שטערן און אויף זיינע הענט, עס איז נישטא קיין שום ווינטל, דער הימל איז אזוי ווי פון הייסן קופער און די שטיינער אין גאס זענען אזוי ווי שטיינער אין א קאלכאויוון, עס שלאגט א היץ פון הימל און אויך פון די שטיינער, עס איז שרעקליך ענג, מענטשן אן א שיעור גייען איינער נאכן אנדערן, ביי די ברעגן פון די טראטוארן זיצן מענטשן אויף בענקלעך און פאכען זיך מיט פאפירענע פעכערס.

עס איז נאך נישט געקומען די צייט פון ריינקייט, מען מוז נאך ווידער און ווידער ליידן און ליידן. אזוי פארטראכט איז מאניס געווען אז ער האט נישט באמערקט זיין אריינקומען אין דילענסי סטריט. דא איז ער געגאנגען אינמיטן פון גאס מיט די אייזענען ליניעס פון דער קאר. עס איז באלד אנגעקומען פון הינטן א קאר און דאס געשריי פון דעם קאנדוקטאר האט מאניס'ן אויפגעוועקט. ער איז ארויף אויפן טראטואר און געבליבן שטיין און געקוקט ווי דער קאנדוקטאר האט צו אים געשאקלט בייז מיט דער בייטש. צוויי ווייסע פערד האבן געשלעפט מיט זייערע לעצטע כוחות די דאזיגע קאר. דער קאנדוקטאר איז געשטאנען פון פארנט אויף דער פלאטפארמע און געדרייט מיט דער בייטש. און די פענסטער פון דער קאר זענען געווען אפן. און געפאקט פול מיט מענטשן, אי פון אינעווייניג אי פון דרויסן איז געווען די דאזיגע קאר. אפילו אויף דעם דאך פון דער קאר זיינען געזעסן מענטשן. וואוהין פירט מען זיי, האט מאניס געטראכט. מסתמא איז זיי שוין בעסער פון אונז וואס גייען דא, מען פירט זיי שוין. און איז צוריק אראפ פון טראטואר און גענומען גיין גיך צווישן די צוויי רעלסן אזוי ווי וועלנדיג אניאגן די געפאקטע קאר. און באלד איז מאניס ווידער געקומען צו זיך. דילענסי סטריט האט אים געבראכט צו זיך. דילענסי סטריט איז געווארן איצט אזוי שיין באזוימט פון ביידע זייטן מיט שווארצע שטראמען וועלכע האבן זיך געצויגן אזוי ווי וויקלענדיג זיך פון עפעס א ראד אן אומזעבארס. אינדערמיט זענען געפלויגן וועגן מיט פערד אהין און אהער און צום טאקט פון די טריט פון די פערד און פון די רעדער אויף די שטיינער איז מאניס געגאנגען. אין דער לופֿט איז געשטאַנען דאָס געפּילדער פֿון מענטשלעכן וואָרט. מאַמעס האָבן דורך די פֿענצטער גערופֿן זייערע קינדער, און קינדער זײַנען געלאָפֿן און געשריגן אויף אַלערליי קולות. און אַ ייִד שטייט אויפֿן קאָרנער און באַוויינט דעם טאָג, וואָס גייט אַוועק, און בשעת ער וויינט אַזוי, האַלט ער אַ פּעקל מיט צײַטונגען אויף אַ רימען אַרום זײַן האַלדז, און ער שרײַט אַזוי טרויעריק. קומט צו לויפן א יונגעל מיט א פעקל צייטונגען און שרייט פרייליך, און דער איד טרייבט אים אוועק פון זיך און שרייט וויינענדיג, און דאס יונגעל קומט צוריק און שרייט אויף צו להכעיס דעם איד דווקא פרייליך. מאניסן דוכט זיך אז אי דער איד אי דאס יונגעל זענען ביידע משוגע. ווארום אויב זיי זיינען נישט משוגע וואלטן זיי ביידע געקאנט לעבן בשלום. די גאס איז לאנג גענוג. שטייט איינער דא קאן דאך דער אנדערער שטיין דארט ווייטער? ניין. נאר דא ווילן זיי ביידע שטיין. וואס איז דאס פאר א מין מדינה? פרעגט מאניס ביי זיך, און ער גייט און באטראכט די מענטשן וואס זענען פאר אים ארום און ארום. קיינער האט נישט אויף זיך קיין ראק. מיט די ארבל פון די העמד פארקאטשעט און מיט די נאקטע הענט אינדרויסן. גראב. טראכט מאניס. און אינמיטן דערינען, אין מיט פון גאס שטייט א רעדל. מען שטופט זיך איינער איבער דעם אנדערן אויף צו דערהרגענען. וואס איז דארט? ווער ווייסט ווער עס ליגט דארט א דערהרגעטער אדער ווער ווייסט וואס? מאניס וויל אויך זיך צושטופן און א קוק טון. ער ווערט אויך אנגעצונדן מיט דער אייגענער נייגעריגקייט וואס אלע זענען ארומגעכאפט. כאטש עס איז אים שווער, אבער פון דעסטוועגן דערשלאגט ער זיך צום סאמע מיט פונעם רעדל. און דארט שטייט א בחור מיט א רענצל און ווייזט א קונץ. ער לייגט אנידער א מטבע אויף זיין האנט און טוט א בלאז די מטבע איז נישטא, אבער דאס זאגט ער איז נישט דער עיקר וואס ער וויל ווייזן, ער עפנט דאס רענצל און נעמט ארויס פון דארטן צוויי זאקן־בענדלעך, א קעמעלע, און שפינקעס גאלדענע און א ביכעל א שיינס און א בלייפעדער, און דאס אלץ אינאיינעם גיט ער אוועק כמעט אומזיסט, נאר פאר איין ניקל קויפט, ווייל דאס רענצל איז פול. אַ פֿינצטער װיסט יאָר צו זײַן קאָפּ. אָט צוליב דעם־אָ שרעקט מען איבער מענטשן און מע מאַכט אַ רעדל אין דער מיט גאַס. דער דאָזיקער בחור שפּיליעט זײַן קאָלנער אין דער גיך און שרײַט ביז הײזעריק װערן, און מאַניס בײַטלט צו אים אױס אַלע װיסטע חלומות, און קאָן פֿונדעסטװעגן נישט אײַנהאַלטן זײַן כּוח אין זיך און נעמט אַרױס אַ ניקל. נאר גוט וואס ער האט א ניקל, און קויפט איין די דאזיגע מציאות און שטופט זיך קוים מיטן לעבן ארויס פון רעדל און באטראכט נאכאמאל די דאזיגע מציאות א ביכעלע און א בלייפעדער, דאס אליין איז שוין מי יודע. חוץ דעם די זאקן בענדלעך פאר שעווען און די זאפינקעס פאר זיך אליין, פון אמת גאלד די זאפינקעס. און צו דעם אלעמען נאך א שווארץ שיין קעמעלע. מאניס באהאלט די דאזיגע זאכן אין קעשענע און גייט שוין אהיים און פארגעסט כמעט אין אלע צרות און קומט אריין אין שטוב. שעווע באגעגנט אים פרייליך און מיט א מונטערקייט אין איר קול. זי נעמט אראפ פון זיין מידן קאפ דעם קאפעלוש און טוט אן די יארמולקע. און מאניס בלייבט שטיין מיט זיינע ברייטע פיס צעשפרייט, און די הויזן זענען אויף אים גרויס און מיט קנייטשן און צעדרייט. שעווע נעמט זיך צו דער ארבעט אזוי ווי אלע אוונט, זי קלייבט אראפ פון אים די שטיקלעך בוימוואל. איבעראל בוימוואל. שעווע טוט די דאזיגע ארבעט מיט ליבשאפט. עס דאכט זיך איר אז זי באדארף האבן א חלק אין איר מאנ'ס טאג ארבעט, און דאס איז איר חלק, דאס אראפקלייבן פון די שטיקלעך בוימוול. מאניס שטייט אזוי אומבאהאלפן ווי א קינד, און ווערט פון צייט צו צייט אומגעדולדיג און מיט זיינע פיס אונטער זיך, און פרעגט אלעמאל צו שעווע איז שוין פארטיג. נאכדעם באוואשט ער זיך געווענליך ביים קראן אין קארידאר, און קומט אריין אין שטוב צוריק א נאסער און אן אפגעפרישטער. שעווע, וואו איז דאס האנטעך? קיינמאל איז דאס האנטעך נישט אויף זיין טשוואק, בייזערט זיך מאנעס. אט איז דאך דאס האנטעך! טראגט אים שעווע אקעגן דאס האנטעך. פארוואס זאל עס נישט הענגען אויף זיין שוואק? קאן מאנעס נישט פארשטיין. כ'ווייס! נאר דאס ליגט מיר אין קאפ, מאכט שעווע אוועק די דאזיגע האנטעך סיטואציע מיט די האנט. וואס הערט זיך בעסער, האסט גערעדט מיטן באלעבאס? מיטן באלעבאס? פרעגט מאניס איבער און באהאלט זיין פנים אין האנטעך און רייבט זיך דאס פנים ענערגיש און קרעכצט, איבערנעמענדיג זיך ווי א קינד נאכן אויסוויינען זיך. מיטן באלעבאס האב איך נישט גערעדט. האסט נישט געקאנט? פרעגט שעווע און ס'פילט זיך אין איר שטים אזויפיל צערטליכקייט. ניין. וואזשע וועט זיין דער סוף? כ'זאל אזוי וויסן פון בייז איז מאניס אזוי ווייך, פשוט פארטיג זיך צו צעוויינען. וואס וועט טאקע זיין דער סוף? מוזט דאך זיין הונגעריג, וועלן מיר גיין עסן מאניס, האט שעווע געזאגט שוין אביסל טרויעריג. אפשר וואלסטו ארויפגערופן דעם אפרים'ען אונזערן? האט מאניס זיך נישט געקאנט געבן קיין עצה, עס קען זיין אז ער וועט אונז געבן אן עצה. ביסט גערעכט, כ'וועל אים ארויפרופן, האט שעווע זיך געלאזט גיין צו דער טיר. זאג אים גארנישט ביז ער וועט דא אין שטוב נישט ארויפקומען. זאג אים נאר אז איך וויל זען אים נעטיג. דארפסט מיך נישט לערנען קיין שכל, שרייט שבע פון יענע זייט טיר. אז שבע איז ארויס און מאניס איז געבליבן אליין, האט ער דערווייל ווידער ארויסגענומען די זאכן וואס ער האט אין גאס איינגעהאנדלט און זיי ווידער באטראכט און אפגעשאצט און צו זיך אליין געטראכט אז אמעריקע מוז זיין א משוגענע מדינה. אזוי פיל זאכן גיט מען אוועק פאר גארנישט. ער האט זיך גארנישט געקאנט זאט אנקוקן אויפן קליינעם שווארצן ביכעלע מיט די שיינע טאוועלעך און האט באטראכט דאס רויטע אפגעפארבטע באשניטעריי פון דעם פאפיר און עס איז אים דאס ביכעלע אזוי געפעלן אז ער האט דערמיט זיך א גלעט געטון ביים פנים און האט צו דעם געטון א שמעק און עס באהאלטן. ער האט זיך געוואלט נעמען גוט באטראכטן די איבריקע זאכן ווען ער האט דערהערט טריט און אין דער גיך באהאלטן אלץ אין קעשענע. דא ביי אייך איז קיל האט אברהם אפגעכאפט זיין אטעם און זיך אנידערגעזעצט ביים אפענעם פענסטער. זייער קיל איז שבע געווארן גרויסהאלטעריש ביי זיך. הערט מיסטער אברהם. האב אייך מטריח געווען כדי ביי אייך צו פרעגן אן עצה האט מאניס געזאגט. וואס איז שוין ווידער נייעס? שטעלט אייבראם אן א לאנג פנים. איר ווייסט דאך, מיין באלעבאס. גאט באהיט, איר ווילט שוין בייטן דעם באלעבאס? האט אייבראם אויפגעכאפט נאך איידער מאניס האט געענדיגט. שבע האט זיך נישט געמישט אין דעם דאזיגן געשפרעך. זי האט דערווייל געגרייט צום טיש און אלעמאל אויפגעדעקט די. פאקרישקע פון טאפ און אריינגעלאזט אין שטוב אריין דעם געשמאקן ריח פון פעטרישקע און געקאכט פלייש. חלילה, ווער טראכט גאר פון בייטן בעלי בתים? האט מאניס אזוי ווי בארואיגט אייבראמען. וואס דען? הערט. איך בין דא. אַז איך זאָל הערן, האָט אַבֿרהם געזאָגט און בשעת מעשׂה געװאָרפֿן אױגן אַהין, צום טאָפּ, פֿון װאַנען דער ריח פֿון פּעטרישקע איז געקומען. עס קומט מיר שױן צו באַצאָלן פֿאַר מײַן אַרבעט, נישט? פֿרעגט מאַניס בײַ אַבֿרהמען. װאָס דען נישט? פֿאַר װאָס זשע גיט מען מיר נישט? װײַל איר מאָנט נישט, האָט אַבֿרהם געזאָגט מיט אַן אױסדרוק אױף זײַן פּנים פֿון עפּעס אַ װעלט-חכם. דאָ איז אַ לאַנד װוּ מען דאַרף נאָר קאָנען נעמען. און געבן האָט מען דאָ פֿײַנט? פֿרעגט איבער מאַניס. מען גיט דאָ אַװעק אַיז װינטערצײַט! האָט אבֿרהם זיך אָנגעשפּאַרט אָן װענטל פֿון בענקל און געלאַכט פֿון דעם, װאָס ער האָט געמײנט, אַז ער האָט געזאָגט זײער אַן אָריגינעל קלוג װאָרט. װי איך פֿאַרשטײ, שעמט איר זיך. דאָ אין אַמעריקע לײגט מען אַװעק די בושה אין סטריט און מען לאָזט זי װערן איבערגעפֿאָרן פֿון דער קאַר, פֿאַרשטײן זי? איך וועל מיט אייך צוגיין מארגן דערפרי און רעדן מיט דזשעיקאבסן. כ'קען אים דאך נאך פון יענע יארן ווען ער האט נישט געהייסן דזשעיקאבס. אז איך וועל אים זאגן באצאלן זי, כ'בין נישט קיין גרינער, און וועל אייך בעטן א טעלערל זופ. עס האט מיר אזוי פארשמעקט, האט אברהם אויסגעלאזט די לעצטע ווערטער קוקנדיג מיט פיל געבעט אין זיינע אויגן צו שעווען. גראד האב איך היינט פאר אייך אויך. איר קאָנט מיט אונדז עסן װעטשערע, האָט שעװע װױל שמײכלענדיק געזאָגט. נײן, עסן װיל איך נישט, אָבער אַ ביסל זופּ װעל איך טרינקען, איז אברהם באַשטאַנען אױף זײַנס. כ'װעל אים זאָגן, באַצאָלן זי. מאַנעס האָט זיך דערפֿילט אַזױ זיכער און אױפֿגעלײגט, װען ער האָט מיט זײַנע אױערן געהערט דאָס לאַנג-אױסגעצױגענע באַצאָלן זי, פון עיברעמען אז ער איז געווען קאפאבל איצט אוועקשענקען וואס ער פארמאגט. און ווען עיברעם האט געגעסן פון שיסל די גוטע שמעקעדיגע זופ האט מאנעס באמת גרויס הנאה געהאט און געפילט אז ער שענקט אוועק אלץ וואס ער פארמאגט. ער האט אלעמאל אונטערגערופן צו עיברעמען עסט, עסט, און זאָל אײַך װױל באַקומען. און װען ער האָט אַלײן אַ ביסל געשטילט זײַן הונגער, האָט ער אין מיטן דערינען אױפֿגעהערט עסן און אַרױסגענומען די זאַכן, װאָס ער האָט פֿריִער אײַנגעהאַנדלט אין גאַס, און גענומען טײלן מתּנות. שעװען האָט ער דערלענגט די זאָקנבענדלעך. שעװע האָט געטאָן אַ פּאַטש מיט בײדע הענט פֿון פֿרײד, זע נאָר! זי האָט געצױגן מיט אירע פֿינגער די גומענע זאָקנבענדלעך און נישט געקאָנט זיך זאַט אָנשפּיגלען אין דעם בלױען קאָליר פֿון זײ. און אייך אייברהם שענק איך דאס קעמעלע. אייברהם האט גענומען דאס קעמעלע, און אנשטאט זיך פרייען דערמיט, האט ער גאר מיט אפלאכעריי אין זיין שטים געזאגט, אלע גרינע פאלן אריין! וואס מיינט איר? האט מאנעס זיך דערשראקן, איך מיין אז מיך קענען זיי שוין נישט אין זייער לעבן אפנארן. מאַנעס איז געװאָרן בלאַס פֿון ערגערניש און װי אַ שולדיק קינד געקוקט אי צו שעװען, אי צו אברהמען. שעװע האָט זיך געפֿילט אַ ביסל באַלײדיקט און זי האָט געפֿרעגט, װאָס-זשע? דאָס איז נישט קײן זאָקנבענדלעך? און אַז יאָ? אינען מײנען, אַז זײ האָבן יענעם אָפּגענאַרט, האָט אברהם בלײך און קױם זעבאַר געשמײכלט. און אָט דאָס ביכל און אָט די בלייפעדער, איז מאַנעס שוין ווי ברוגזלעך געוואָרן, און כּדי צו שלאָגן אברהמען ביזן סוף, האָט מאַנעס געטאָן אַ שיט אויס אויפן טיש די גילדענע זאַפּינקעס. און דאָס אָ גייט ביי אייך צו פוס? מיך האָט מען נישט אָפּגענאַרט, עס איז דאָך געווען אַזאַ כאַפּעריי, נאָר דערהרגעט צו ווערן. כ'האָב דאָך איהנען געזאָגט, אַז דאָ גיט מען אַוועק אייז ווינטער-צייט. האָט אַבֿרהם אַ שטאָלצער זיך אױפֿגעהױבן פֿון בענקל. איך מוז גײן. איך האָב אַרבעט, און אַז איר װעט זיך אױסגרינען, װעט איר זאָגן, אַז אַבֿרהם איז געװען גערעכט. כ'דאַנק אינען פֿאַר אײַער טעלערל זופּ. איצט האָטס מיר אַ גוד נײַט. איך האָב אַרבעט. אַבֿרהם איז אַװעקגעגאַנגען און איבערגעלאָזט דאָס קעמעלע אױפֿן טיש, און מאַניס מיט שעװען האָבן געגעסן װעטשערע. מאניס האט זיך נישט געקאנט פרייען מיט די זאפינקעס און מיט דעם ביכעלע, און שעבע האט זיך נישט געקאנט פרייען מיט די זאקן-בענדלעך. וויבאלד אברהם האט איבערגעלאזט דאס קעמעלע, מיינט דאך דאס אז עס איז נישט ווערט אז מען זאל דאס האלטן אין א אידיש הויז. שעבע האט גענומען דאס קעמעלע און עס באטראכט פון אלע זייטן און געבויגן צווישן די פינגער. אויב עס איז א גוט קעמעלע, באדארף זיך עס קענען בייגן. עס האט זיך דערהערט א פיק. און אין דער מינוט איז דאָס קעמעלע שוין געווען צעבראָכן אין צווייען. שעווע האָט זיך דערשראָקן. מאַניס האָט זי אָנגעקוקט בייז און געשאָקלט מיט זיין קאָפּ טרויעריק, אָבער ער האָט גאָרנישט געזאָגט. שעווע האָט אויך געשוויגן. און נאָכן עסן האָט שעווע אַוועקגעשאַרט אין אַ זייט פון טיש די צוויי שטיקלעך פון קעמעלע, די זאַפּינקעס און אויך די זאָקן-בענדלעך. מאניס האט פארשניצט א שפיץ ביים קאראנדאש און אים אריינגעשטעקט אין דעם לאפעל ביים ביכעלע. צום ביכעלע האט ער צוגעבונדן א שטריקל און אריינגעקלאפט א טשוואק ביים פענסטער וואס לעבן זיין בענקל און דארטן צוגעבונדן דאס ביכעלע. און דערנאך איז ער אוועק אין פינסטערן צימער און פון דארטן געבראכט א ספר. ער האָט זיך געזעצט בײַם טיש און פֿריִער באַטראַכט דאָס ספֿר פֿון אַלע זײַטן, געפּרוּווט דעם אײַנבינד. דאָס ספֿר איז געווען אײַנגעבונדן אין לעדער, און די באַשניטענע בלעטלעך זײַנען געווען באַשפּריצט מיט רױטע קלײנע שפּריצלעך. זע, שעװע, דאָס האָב איך נאָך אײַנגעבונדן, װען איך בין געװען אַ יונגער, האָט מאַניס זיך באַרימט פֿאַר שעװען, און אָט איז נאָך מײַן כּתבֿ. שבע איז צוגעקומען און אנגעקוקט זיין כתב און הנאה געהאט פון די קליינע שיינע אותיות אין דער רונדער שיינער שורה. ביסט נישט מיד מאניס? האט שבע געפרעגט. כ'וויל אביסל אריינקוקן אין מדרש רבה, כ'בין דאך אהער נישט געקומען גראב ווערן. לערן אין דער הייך, כ'וויל אויך הערן. האט שבע אזוי ווי זיך געפעשטשעט. וועסט דען פארשטיין? כ'וויל גלאט הערן א הייליג ווארט. זינט מיר זענען אין אמעריקע האב איך נאכנישט געהערט קיין הייליג ווארט. מאניס האט גארנישט געזאגט מער, ער האט א קוק געטון צום ביכעלע אויף דעם שטריקל ביים שאלעוואניע פון פענסטער, און אויפגעעפנט דעם מדרש און אנגעהויבן אויף א קול צו זאגן. וואונדער! וואונדער! אברם איז געקומען גאַנץ פֿרי און איז מיט מאַנעסן געגאַנגען אין פֿאַבריק אַרײַן. דער דרױסן איז געװען אַ טרוקענער און אַ צעבראָכענער, אַזױ האָט זיך אױסגעװיזן מאַנעסן. ער אַלײן איז אױך געװען אַ צעבראָכענער פֿון אַ גאַנצער נאַכט ניט שלאָפֿן. אָבער מיט דעם דרױסן האָט עס גאָרנישט צו טאָן. פֿון די שטיבער און פֿון די טרוקענע שטײנער אין גאַס האָט געשמעקט מיט שטױב.

די גאַסן האָבן געלעכצט נאָך אַ ביסל װאַסער, אַ ביסל װאַסער די שטײנער צו באַשפּריצן, אַ ביסל װײך רעגנװאַסער אָפּצוּװאַשן די שטױביקע הײַזער. און מאַניס, גײענדיק מיט אברהמען און נישט קאָנענדיק נאָכיאָגן אברהמס לאַנגע טריט, האָט אױך געגאַרט נאָך אַ ביסל װאַסער, זאָל זײַן ערגעץ אין אַ באָד אָדער אין אַ קאַלטער מיקװה. אבער ער האט מורא געהאט צו רעדן מיט אברהמען וועגן דעם. מאניס האט אבער זיך געגעבן דאס ווארט אז אויב אברהם וועט פועל'ן אז דזשעיקאב זאל אים באצאלן וועט ער זיך דאס ערשטע פרואוון גיין אין א באד אריין. אברהם האט געשפאנט מיט לאנגע טריט און דווקא נישט געטראכט פון וואסער. ער האט זיך געגרייט מיט הארטע רייד צו דזשעיקאב'ן. ער וועט אים באפעלן און אים גוט אויסזידלען פאר וואס ער פייניגט א גרינעם איד. מאניס מיט שעווען האבן אויף אברעמען געמאכט דעם איינדרוק פון שטילע ערליכע מענטשן, און מיט דער שענסטע מעלה וואס מענטשן האבן געקאנט האבן ביי אברעמען, די מעלה פון ריינקייט. אומריינקייט האט געהייסן מער ארבעט פאר אים, און אומריינקייט האט ביי אים נישט געזאלט זיין א שטייגער אומריינע הענט, פנים, אויגן, קאפ אדער קליידער. אויף אזעלכע זאכן האט אייברעם זיך אפילו נישט אומגעקוקט, אומריינקייט האט ביי אים געהייסן דאס אומריינע פירעכץ אין שטוב און ארום דער שטוב, און מאניס מיט שעווען זיינען געווען ריינהאלטער אין שטוב. און אברהם האט דערפאר זייער פיל געהאלטן פון זיי, ער האט געזאגט צו זיך אליין אז דאס זיינען עפעס אנדערע מינים אידן, עפעס נייע אידן געקומען אהער קיין אמעריקע, זיי ווארפן נישט גארנישט, דורך די פענסטערן פון זייער שטוב שמעקט ארויס א ליכטיגע ריינקייט וואס בלענדט דאס אויג, און קיין געוואלדן מאכן זיי אויך נישט, שטילע מענטשן. פארוואזשע זאל אזא הונט ווי דזשעיקאב זיך באדן אין מאנעסעס בלוט? האט אייבראם דערפאר א ברוגזער געעפנט די טיר פון דער העמדער פאבריק און איז געבליבן שטיין ביי דער טיר און געזאגט מיט הארטקייט אין זיין שטים, גוט מארגן! וואס איז דא ביי דיר דזשעיקאב, א שול צו א שלאנג? עיברעם האט געוויזן מיט א פינגער אין דעם ווינקל וואו די פרעסאייזן זענען געשטאנען אויף בלויע פייערלעך און זיך געווארעמט. קוק איך אהין, מיין איך אז עס איז א שלאנג. קוק איך אהער, מיין איך אז עס איז א שול. וואס איז דאס? הער יעקעלע, דו ווילסט פון דעם דאזיגן איד אפשינדן די הויט? האסט ברודער נישט געטראפן דאס ארט. באצאלן זי. ווער? איך? האָט דזשעיקאָב זיך געוואָרגן מיט זײַנע ווערטער. עיברעם האָט אים אָבער נישט געלאָזט רעדן. ער האָט אויסגעקלאַפּט זײַן פּיפּקע דורך דעם, וואָס ער האָט מיט איר גרינג געקלאַפּט אין זײַן האַנט אַרײַן און אַזוי ווי דערמיט צוגעגעבן געוויכט צו דעם, וואָס ער האָט געזאָגט, דער ייִד איז אַ גרינער, אָבער אַ לעבן באַדאַרף ער מאַכן, און ער האָט פֿאַר דיר גענוג געאַרבעט אומזיסט, שטייסטו שוין? אויב נישט בײַ דיר, וועט זײַן אַן אַנדער באָס.

דעיוו, קום נאר אמאל אהער, האט דזשעיקאב גערופן אין פארלעגנהייט. דעיוו, זאג דו נאר, קען דיזער קערל שוין די ארבייט? מאניס איז געשטאנען און עס האט זיך אים אויסגעוויזן אז די צוויי רעדן עפעס א לשון וואס ער פארשטייט נישט, און בשעת דזשעיקאב האט אנגעוויזן מיט א פינגער אויף אים האט זיך מאניס כמעט ווי דערשראקן. פון זיין שטערן איז נישט גערונען קיין שווייס נאר בלוט. ער האָט זיך געװישט דעם שטערן און באַקוקט די האַנט זײַנע, און עס האָט זיך אים פֿון דעם גאַנצן מאָדנעם שמועס אײַנגעקריצט אין געדאַנק דאָס װאָרט קערל, און געהאַט דעם געפֿיל, אַז מען האָט אים אַ שניט געטאָן מיט אַ שאַרף שטיקל גלאָז. עס האָט אים שױן נישט געאַרט, װאָס עס װעט דאָ װערן דער סוף. נײן, האָט דעיװיד געענטפֿערט, ער איז נאָך װײַט פֿון קאָנען, אַזױ װי עס איז װײַט יוראָפּ פֿון אַמעריקע. נו, וואס זאגן זי איצט? האט דזשעיקאב מיט נצחון געקוקט אויף עיברעמען. עיברעם האט א וויילע געקוקט מיט זיינע אויגן צום שטיינערנעם דיל וואס אין פאבריק. פון זיין קוקן אראפ האט שוין מאניס פארשטאנען אז עס איז נישט גוט. עיברעם האט אויפגעהויבן דעם קאפ און אומקערנדיג זיך צו מאניסן האט ער געזאגט, וואס קען איך מאכן? איר וועט מוזן ארבעטן נאך א וואך אומזיסט. און דערנאך אומקערנדיג זיך צו דזשעיקאבן, אבער נישט מער ווי איין וואך דערנאך באצאלן. איך גיב איהנען מיין הייליג ווארט, זאגט דזשעיקאב, מאניס איז דא געשטאנען ווי א פארלוירענער. אזוי ווי תמיד ווען עס האט זיך געהאנדלט וועגן א וויכטיגער זאך האט ער זיך נישט געפילט ווי ביי זיך אין די הענט. ער האט געהערט אז מען שמועסט וועגן באצאלן און מען דערמאנט א הייליג ווארט איז ער שוין כמעט אינגאנצן געווען צופרידן און שוין געדאנקט גאט ווען אברהם איז אוועק געגאנגען און עס האט זיך אנגעהויבן דער טאג. אבער באלד האט מאניס דערפילט אז עס איז עפעס א מאדנע זאך געשען. ארום צען אזייגער האט ער געענדיגט און פארפאקט דאס לעצטע העמד און האט געווארט אז דעיוו זאל אים ברענגען א בארג העמדער. שטײט מאַניס און װאַרט און קוקט צו דײװן מיט אױגן פֿול מיט געבעט, דײװ, גיב מיר עפּעס אַרבעט! דײװ קוקט אַפֿילו נישט אױף מאַניסן. אָט נעמט דײװ אַ בינטל העמדער און טראָגט זײ צו צום רױטן. בײַם רױטן איז שױן געװען אַ פֿולער טיש מיט העמדער נאָך פֿון פֿריִער, און װען דײװ האָט אים צוגעבראַכט דעם נײַעם באַרג מיט העמדער, האָט זיך דער רױטער איבערגעקוקט מיט מאַניסן, און אין דעם קוק איז געװען אַזױ פיל חוזק, מאניס האט געפילט אז ער ווערט פארברענט פון דעם דאזיגן קוק וואס דער רויטער האט אויף אים געטאן. מאניס האט געזאגט צו דעיוון, איך שטיי שוין ליידיג א לאנגע צייט. דעיוו האט אים גארנישט געענטפערט. עס איז געווען א מאדנע פיינליך געפיל. אין פאבריק איז איטליכער פארנומען מיט זיין ארבעט, נאר ער, מאניס, שטייט ליידיג. דרייט זיך אהין און אהער אויף אן ארט ביי זיין טיש און ווייסט נישט וואס צו טאן מיט זיך. דער באלעבאס דזשעיקאב איז נישטא, פאר וועמען צו באקלאגן זיך איז אויך נישטא, וואס זאל ער טאן? מאניס האט זיך אנגעשפארט מיט ביידע הענט אן טיש און איז געשטאנען און געטראכט. דאס פנים האט אים געפלאמט פון בושה, ווארום קיין שונא וואלט נישט געקאנט אויסטראכטן קיין ערגערע זאכן פון דעם וואס מאניס האט געטראכט וועגן זיך. די שטעפערס האבן געיאגט זייערע מאשינען, און דאס פורים פארל האבן ביידע אינאיינעם געזונגען א יידיש לידל, וואס האט מאניס'ן געקלונגען אזוי ווי עפעס א גוי'אישע זאך. מאניס האט זיך אויסגעדרייט צו זיי און בייז אנגעשריגן, איר וועט אויפהערן צי ניין? די דאזיקע וועלכע האבן געזונגען האבן נאך העכער אנגעהויבן זייערע קולות און באלד פארענדיגט און זיך צעלאכט אויף א געלעכטער וואס האט מאניס'ן שטארק וויי געטאן. פון היינט אינדערפרי אן מיינט ער אז ער איז דא באס, זאגט דער רויטער. דעיוו! האט איינער פון די שטעפערס זיך אנגערופן, דער גרינער לאזט נישט זינגען! דעיוו, מעג מען א זונג טון טראלאלאלא? ווער לאזט ניט זינגען? האט דעיוו זיך אוועקגעשטעלט אינדערמיט פון שאפ און מיט ביידע הענט אונטערגעשפארט אויף זיינע זייטן אט יענער גרינער? איך הייס זינגען! האט דעיוו געטון א קאמאנדעווע און זיין פנים האט אנגעגאסן זיך מיט בלוט. ער איז צוגעגאנגען צו מאניסן און אים געטון א שלעפ ביים אקסל.

ס'איז אויף א מינוט ביי יעדן נישט געווען קיין אטעם. ווארום מען האט געוואוסט אז דעיוו איז א שטארקער בחור און תמיד בארימט ער זיך נאר אז ער גיט יענעם פעטש. עס האט זיך געוואלט זען צי ער וועט געבן דעם גרינעם איד פעטש. מען האט געוואלט אז דעיוו זאל באווייזן וואס ער קאן. דער ערשטער זיג. ווען מיסטער דזשעיקאב זאל זיין איצט דא וואלט ער דיך ארויסגעווארפן, האט דעיוו אינגאנצן א ציטערנדיגער געזאגט און ווידעראמאל ארויפגעצויגן זיינע הויזן און ווידער באפעסטיגט זיין גארטל, און דאס פנים זיינס איז שוין איצט געווען בלאס ווי קאלך, און זיך ווענדנדיג צו די ארבעטער האט דעיוו געטון א געשריי, פארוואס ארבעט מען נישט? אויסגעגלאָצט מיט די אויגן און מען אַרבעט נישט. די מאַשינען האָבן ווידער אָנגעהויבן זיך דרייען. דעיוו האָט אָנגעקוקט מאַנעסן פון קאָפּ ביז די פיס. פאַרוואָס אַרבעסטו נישט? וואָס זאָל איך אַרבעטן? האָט מאַנעס געוויזן דעם ליידיקן טיש וואָס איז געשטאַנען לעבן אים. פאַרוואָס גיסטו מיר נישט קיין אַרבעט? בעסער זוך דיר אַן אַנדערן שאַפּ. האָט דעװ אַזױ װי אױסגעשפּיגן און איז אַװעק פֿון מאַניסן. אָנװאַרפֿן װעל איך זיך נישט, האָט מאַניס שױן געזאָגט װי צו זיך אַלײן און איז צוגעגאַנגען צו דער װאַנט בײַ דער טיר װוּ עס איז געהאַנגען זײַן רעקל און זיך גענומען אָנטאָן דאָס רעקל. דערװײַל האָט זיך געעפֿנט די טיר און דזשײקאָב איז אַרײַנגעקומען. װוּהין? איז דזשײקאָב געבליבן שטײן לעבן מאַניסן אַ פֿאַרװוּנדערטער. דעיוו האט מיך געהייסן גיין. דעיוו! דעיוו! האט דזשעיקאב גערופן זיין ארויסהעלפער, וואס איז דא געשען? דעיוו איז צוגעקומען און שטילערהייט עפעס געזאגט דזשעיקאבן. בלייבן זי דא! האט דזשעיקאב געלאכט און געשאקלט מיט זיין קאפ ווי ער וואלט געזאגט צו מאנעסן אז ער איז נאך גאר א קינד און האט נישט קיין שכל. אבער ער וויל מיר נישט געבן קיין ארבעט, איז מאנעס געווען דרעיסט. ער וועט אינען געבן! ער וועט אינען געבן! מאַנעס איז ווידער געשטאַנען ביי זיין טיש און מיט אַ פינגער געשריבן אויף די גלאַטע ברעטער, ביז דעיוו איז צוגעקומען מיט אַ בינטל העמדער און זיי געטאָן אַזוי אַ וואָרף, אַז ער האָט שיער מאַנעסן אינגאַנצן איבערגעדעקט און פאַרשאָטן. מאַנעס האָט געפילט אַ סך גרינגער, ווי עס איז אים אַראָפּ אַ באַרג פון קאָפּ, און ער האָט געאַרבעט ביז צוועלף מיט אַ סך פלייס. עס איז אים זייער גרינג אנגעקומען צו טראכטן וועגן זיין לעבן פון קליינערהייט אן ביז איצטער, און ערשט איצט האט זיך אים אויסגעוויזן איז ער קלוג געווארן. ביז אהער האט ער זיך געבאדן אין זיין יחוס און האט מורא געהאט ארויסצושפרינגען פון די האלאבלעס. געהאט. מיט דעם איז אים נישט אנגעשטאנען און מיט יענעם האט ער נישט געוואלט אנהייבן און דעם דריטן האט ער פארשוויגן. תמיד איז זיינס איבערגעגאנגען. ער האט בעסער געקאנט פארלירן איידער ער זאל געווינען און יענער זאל זיין דער פארלוירענער. דאס איז געווען ביז איצט. איצט איז ער אין א נייע לאנד און וועט שוין זיין אנדערש. אז א מענטש שטעלט זיך נישט אוועק אויף זיינע אייגענע פיס

עס איז געווארן צוועלף און עס איז אין פאבריק שטיל געווארן. עס איז געקומען צו גיין א דארער איד א הויכער מיט א קויש. און אין קויש איז געווען פון אל דאס גוטס. עפל, הערינג, ציבעלעס, פלעשלעך קוואס. אזא רויטער קוואס וואס אז מאנעס האט געטאן פון אים א טרונק איז אים נישט גוט געווארן און זיין צונג האט זיך אפגעבריט. דער דארער איד האט אויך געטראגן אין בוזעם ביי זיך א פלעשל בראנפן, און ווער עס האט געוואלט קויפן א זופ בראנפן האט געקאנט קויפן. דער דאזיגער דארער איד האט דא אבער אנדערש נישט געקאנט לייזן קיין געלט, סיידן ער האט פריער נישט אפגעזונגען עפעס א שטיקל פון דאוונען. אליין א שטיקל חזן, האט ער זיך ווי פארענטפערט און זיך געטאפט ביי זיין שיטער און קוטשעראווע רויט בערדל. זיין בלאס פנים איז געווען אזוי דין און דורכזיכטיג, אזוי ווי מיט פאפיר ארומגעוויקלט. ער האט זיך אנידערגעשטעלט און אפגעזונגען דעם אדון עולם, און מיט איין האנט אין דער לופטן געשאקלט צום טאקט. נאכדעם אז ער האט געענדיגט, איז מען באפאלן זיין קויש און גענומען כאפן פון דארטן אלערלי זאכן. דער דארער איד האט ארויסגענומען די פלאש מיט בראנפן און זי האט אנגעהויבן ארומגיין פון איין מויל צום אנדערן. מאַנעס איז געזעסן אָן אַ זײַט אױף אַ בענקל און גערױכערט אַ ציגאַר טיטון. די איבעריקע אַרבעטער זײַנען אַלע געזעסן אין אַן אַנדער זײַט און געגעסן זײער מיטאָג. װי עס האָט אױסגעװיזן, זײַנען דאָס געװען צװײ פֿײַנטלעכע לאַגערן, אין אײן לאַגער, מאַנעס, און אין צװײטן לאַגער, די איבעריקע אַרבעטער. דאָס, װאָס עס איז הײַנט געשען, איז געװען נאָך אַ. טויס ווייטער צווישן די דאָזיקע צוויי לאַגערן. דאָס דאַרע ייִדל איז צוגעקומען צו מאַניסן. עט עפּעס קויפֿן? גיט צו לייזן. אַ דאַנק, איך באַדאַרף גאָרנישט, האָט מאַניס געזאָגט גרינג און גוטמוטיק. שווער אַ ייִד אין אַמעריקע, האַ? עט! מאַכט אַוועק דער פּעדלער. פֿון וואַנען איז אַ ייִד? און אַז כ'על זאָגן וועט עס אויסמאַכן. קיינער נייט אייך נישט, כ'זע א איד, פרעג איך. אזוי איז שוין עפעס אנדערש, זאגט דער פעדלער און זעצט זיך אוועק אויף א ברעג פון זיין קויש ביי די פיס פון מאנעסן. אליין בין איך פון קאמעניץ פאדאלסק, אבער בין געווען שוחט אין א קליינער שטאט פון קאמעניץ פאדאלסק, יא, ווער זענט איר פון קאמעניץ פאדאלסק? שמחה'ס פון הינטער דער בריק א זון געהערט, האט מאניס'ס פנים געלויכטן פון פרייד, א פיינער טאטע, א טאטנ'ס א קינד, טא ווי זשע קומט איר אהער? אהער? ס'איז א גאנצע מעשה און ס'איז נישטא וואס צו הערן. א טאטנ'ס א קינד און דערצו א שוחט און טראגט זיך ארום מיט א קויש מיט עפעלעך. דאָס מוז שױן זײַן אַ מעשׂה פֿון טױזנט און אײן נאַכט, האָט מאַניס געזאָגט. כּמעט, האָט דער פּעדלער צוגעשטימט, כאָטש ער האָט נישט געװוּסט, װאָס עס מײנט טױזנט און אײן נאַכט. איך בין געװען שוחט אין סאָלאָפּקעװיץ. סאָלאָפּקעװיץ, אוי איך שטארב! סאלאפקעוויץ און איז מאניס ארויס שיער פון די כלים פון פרייד און נייגער. וואס איז דען? פרעגט דער פעדלער תמ'עוואטע. וואס איז דען? סאלאפקעוויץ. וויפיל מאל בין איך געווען אין סאלאפקעוויץ? האט מאניס גענומען קנעטשן זיין שטערן. איך בין אהרן, דעם דיין'ס אן איידעם. געהערט? האט מאניס זיך געטאן א פאטש אין דער קני. שוחט אין סאלאפקעוויץ, אויב איך באדארף צוויי מאל א וואך גיין איבער די קלענערע שטעט און דערפער קוילן דא א קאלב און דארט אן עוף, מאכט זיך אמאל אין חודש תמוז אז עס איז הייס און איך גיי פון שאטאווי אהיים מיטן וועג, די זון ברענט און איך האב מיך אויסגעטון דעם ראק און גיי אזוי, די חלפים טראג איך אין איין האנט און דעם ראק אין צווייטע האנט, איך טו א קוק, זעה איך אז אויפן וועג איז פלוצלונג אויסגעוואקסן א חזר, א גרויס גרוי חזר מיט גרויסע ציין וועלכע שטעקן ארויס פון זיין מויל. העי מיסטער, האסט דארט אן עפל? האט איינער פון די ארבעטער געטון א געשריי צום פעדלער. וואס דען, כ'האב נישט. הייסט עס, האלטן מיר ביים חזר. האט זיך דער פעדלער אויפגעהויבן פון קויש און איז אוועק דארטן וואו די איבעריגע ארבעטער אויפן פאבריק זענען געזעסן. האלטן מיר ביים חזר. אז דער פעדלער איז צוגעקומען צו די ארבעטער, האט מען ביי אים צוגענומען דעם קויש און דער רויטער האט געזאגט, איצט קאנסטו גיין אהין רעדן. מיט דעם אַהין האָט ער געוויזן אויף מאַניסן. בײַ אונדז לעזט ער געלט און אַמוזירט גאָר דעם גרינעם, אַז מיר זײַנען נאַראָנים און קויפֿן בײַ אים. זיך צעשמועסט, זײ קאָנען מיך, האָט דער פּעדלער געפּרוּווט זיך פֿאַרענטפֿערן. ווער? פֿרעגט דער רויטער. זײ, אָט יענער ייִד, ווײַזט דער פּעדלער אויף מאַניסן. גוד-בײַ!

ער האט געטאן א כאפ זיין קויש און האט גענומען שטעלן פיס. אז ער האט זיך אויסגעדרייט מיט זיין פנים צו דעם אינעווייניג פון שאפ ביים פארמאכן די טיר, האט ער אריינגעשריגן צו מאניסן, האלט מיר הייסט עס ביים חזר! דעם גאנצן טאג איז מאניס געשטאנען ביי זיין ארבעט און שטילערהייט צו זיך אליין געמורמלט, האלט מיר הייסט עס ביים חזר! עס איז אים געווען זייער גרינגמוטיג. נו, אויב שוחטים קומען אויך קיין אמעריקע, איז וואס זשע איז דא צו זינדיגן? פאוואלע פאוואלע און עס וועלן אהער אריבערקומען אלע אידן. מאניס האט שוין נישט געקאנט זיך דערווארטן ביז אויפדערנאכט, ער האט שוין געהאט צוויי זאכן צו דערציילן שעווען. ערשטנס, די שיינע מפלה וואס דעיוו דער אנטרייבער האט געהאט דורך אים, און צווייטנס אז ער האט געפונען אין אמעריקע א שוחט פון סאלאפקעוויץ. בשעת מאניס האט מיט זיין ווייב שעווען געגעסן וועטשערע און דערציילט פון דעם אנטרייבערס מפלה, האט שעווע פארשטענדליך דערפון שטארק הנאה געהאט. מאניס האט תמיד געקאנט איבערדערציילן זאכן נאך שענער ווי זיי האבן פאסירט. ער האָט איצט פֿאַר שעװען אױסגעמאָלן און איבערגעקרימט פּונקט אַזױ װי דעװ איז געװאָרן אין כּעס און װי אַזױ ער אַלײן איז געװאָרן ברוגז און װי אַזױ דזשײקאָב האָט זיך אַרײַנגעמישט. ער מוז דיך ליב האָבן אָט דער יעקבֿ, האָט שעװע געזאָגט, ליב האט ער מיך נישט, אבער ער באדארף מיר האבן. איז מאניס געווען זיכער, אן מיר וועט ער דען קענען פירן דאס געשעפט? וואס איז דאס פאר א מין געשעפט? האט שעווע געוואלט וויסן. איך האב דיך שוין עטליכע מאל געפרעגט און דו האסט מיר אפילו געזאגט, אבער איך ווייס נאך אלץ נישט וואס דאס איז פאר א מין געשעפט. העמדער, האט מאניס געזאגט מיט א זיפץ. פשוט העמדער? פרעגט שבע, העמדער? אמעריקע האט ווייזט אויס ליב העמדער מיט גרינע און רויטע פאסיקלעך און מיט אלערליי קאלירנדיגע קעסטעלעך, האט מאניס געמאכט דערפון גארנישט. אויך מיר א מסחר העמדער? האט שבע געקרימט די ליפן, זעסט דאך אז עס איז א מסחר. כ'פארשטיי נישט, האט שבע געקוקט מאניסן אין מויל אריין.

ווייסט וועמען איך האב היינט געזען? וועמען? א שוחט! טאקע! א שוחט פון סאלאפקעוויץ! גיי שוין גיי! פון סאלאפקעוויץ? האט זיך שעווע געוואונדערט, פון סאלאפקעוויץ? און איצט איז ער שוחט אין אמעריקע? שוחט אין אמעריקע! האט מאניס געשמייכלט, ער איז דא א סוחר! א רייכער מסתמא! פרואווט שעווע, כ'האב זיין געלט נישט געציילט, מיט וואס האנדלט ער? מיט עפּעלעך. מיט װאָס? האָט שעװי אַזש געטאָן אַ קװיטש. מיט עפּעלעך. עפּל, עפּל, האָט מאַנע שעװען געגעבן צו פֿאַרשטײן. נו, קאָן מען נישט משוגע װערן? אַ שוחט פֿון סאָלאָפּקאָװיץ און פֿאַרקױפֿט דאָ עפּעלעך? ער מוז זײַן עפּעס פֿון יענע חבֿרה. פֿון װעלכע חבֿרה? אפשר ווילן זיי דיך ארייננארן אין זאק אריין? גיי, ער קומט אריין אין אונזער פאבריק, שאפ מיין איך, און טראגט א קויש מיט עפל, בייגל, הערינג און קוואס צו פארקויפן. א יורד, לאזט שבע ארונטער דעם קאפ, וואס דען? א רחמנות. סוף פון קאסעט צוויי.